פרעגט די גמרא, ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה, פארוואס זאגט מען ברכת כהנים אחר הודאה, אין אמת'ן די שאלה איז דאך נישט קיין שאלה, ווייל איך האב דאך פריער שוין געזאגט דער סדר פון אלע ברכות, מוז איך דאך שוין זאגן די ברכת כהנים, מוז איך דאך שוין זאגן די שים שלום נאך אלעמען, נאר די שאלה זאל זיין פון גמרא, פארוואס זאגט מען דאס אין שים שלום, זאל זיין ברכת כהנים ערגעץ אנדערש, דכתיב עס שטייט וישא אהרן את ידיו אל העם, אהרן האט אויפגעהויבן זיינע הענט צום פאלק, ויברכם ער האט זיי געבענטשט, וירד ער איז אראפגעגאנגען מעשות החטאת והעולה והשלמים, הייסט דאס אפריער איז געווען די עבודה נאכער איז וישא אהרן את ידיו ויברכם, פרעגט די גמרא אימא קודם עבודה, אפשר האט ער זיך פריער געווען ברכת כהנים און נאכער די עבודה, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך קען אזוי נישט זאגן, דכתיב עס שטייט וירד מעשות החטאת. מי כתיב שטייט דען לעשות אז ער זאל שפעטער מאכן, מעשות כתיב, מעשות איז די טייטש ער האט שוין פריער געהאט געטון די עבודה, פרעגט די גמרא אויף די ראיה, ולימרה אחר עבודה, זאל מען זאגן ברכת כהנים נאך רצה, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך דאס קען איך נישט זאגן, איך קען נישט איבערהאקן צווישן רצה און מודים, דכתיב עס שטייט זובח תודה. פרעגט די גמרא, דו זאגסט ווייל עס שטייט זובח תודה זאגן מיר נאך די ברכה פון דער עבודה, איז דא די ברכה פון מודים, מאי חזית דסמכת אהאי, פארוואס קוקסטו אויף דעם פסוק סמוך אהאי, קוק אויף דעם פסוק פון דער תורה, וישא אהרן את ידיו, ווערט דאך דערמאנט ווי נאך דער עבודה. ער האט געטוהן די עבודה און נאכער האט ער זיי געבענטשט, לאמער זאגן ברכת כהנים זאל זיין נאך רצה, זאגט די גמרא מסתברא דער שכל זאגט עבודה והודאה חדא מילתא היא, די ביידע עבודה און הודאה דאס איז איין זאך, די הודאה איז אויך דערינען עבודה של מקום. פרעגט די גמרא, ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים, פארוואס זאגט מען שים שלום שפעטער, דכתיב שטייט אין פסוק, ושמו שמי על בני ישראל, די כהנים זאלן טון מיין נאמען אויף די אידן, די כהנים זאלן בענטשן די אידישע פאלק, ואני אברכם, און איך וועל זיי שפעטער בענטשן, איז דא אויף דעם צוויי טייטשן, איין טייטש איז איך וועל מסכים זיין מיט די ברכה פון די כהנים, און איין טייטש איז די כהנים בענטשן די אידן, און ווער בענטשט די כהנים? ואני אברכם. און ברכה דהקדוש ברוך הוא שלום, די ברכה איז שלום, שטייט דאך אז נאך ברכת כהנים זאל זיין שלום, שנאמר שטייט אין פסוק, השם יברך את עמו בשלום. פרעגט די גמרא, וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים, דארטן איז געוועזן הונדערט און צוואנציג זקנים, ומהם און פון זיי כמה נביאים, תיקנו תפילה על הסדר, זיי האבן געמאכט די דאווענען אויף דעם סדר וואס מיר האבן דא געלערנט, וואס מ'לערנט אפ אין די פסוקים, שמעון הפקולי, מאי הסדיר? וואס האט ער געזאגט? האט מען פריער געלערנט אין גמרא אז שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, מען האט דאך שוין געהאט פריער מען געזאגט דעם סדר, ענטפערט די גמרא שכחום, מען האט עס פארגעסן, וחזר וסדרום, און ער האט עס נאכאמאל מסדר געווען, די גמרא קען מען נישט אזוי איינפאך לערנען. די אידן האבן נישט די גאנצע צייט געדאווענט, מען האט פארגעסן דעם סדר פון דאווענען, דער רבי זאל זיין געזונט האט ער גערעדט פון דעם עטליכע פארברענגען פריער, האט ער דערמאנט אסאך אזעלכע ענינים, למשל עס ווערט דערמאנט אין גמרא אז ווען הלל איז אנגעקומען אין ארץ ישראל האט מען נישט געוויסט צי דער קרבן פסח איז דוחה שבת צי נישט, אויב ערב פסח איז דוחה שבת צי נישט, וואס איז די שאלה? יעדן יעדן פאר יאר געפאלט דאך אזוי ווי די היינטיגע יאר עס איז אז ערב פסח איז שבת, נאך איז דא אסאך אזעלכע זאכן, די מחלוקת פון תפילין פון רש י מיט רבינו תם האט ער א גאנצע אריכות פארענטפערט, נאר דא אין גמרא איז נישט קיין קשיא, דאס וואס שטייט מען האט פארגעסן מיינט מען נישט מען האט פארגעסן די סדר הברכות, די סדר הברכות האט מען געוואוסט, מען האט געדאווענט יעדן טאג, נאר מען האט פארגעסן דעם טעם פון דער זאך, פארוואס קומט אבות פאר גבורות און גבורות פאר קדושה און קדושה פאר בינה, דאס האט מען פארגעסן. ער האט דערמאנט הסדיר פארוואס דער סדר קומט. מכאן ואילך, אחוץ דעם א. אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא מיינט מען נישט אז מען טאר נישט מוסיף זיין נאך א ברכה, דאס טאר מען זיכער נישט מאכן אייגענע ברכות, נאר אפילו אין דעם נוסח הברכה פון שמונה עשרה קען מען נישט מער דערמאנען די לויבן פון אייבערשטן. ריכטיג, בקשת צרכיו איז דא א דין, ביי שומע תפילה קען יעדער בעטן צרכיו, און קען ער מוסיף זיין, און ביי יעדע ברכה קען ער מוסיף זיין מעין הברכה, למשל ער האט א חולה בתוך ביתו קען ער דערמאנען ברפאנו, אבער מוסיף זיין אין די שבחים פון דעם אייבערשטן אחוץ דעם וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן געזאגט קען מען נישט מוסיף זיין. ווי איז אבער נישט אין א ברכה? איר זעט דאך ס'איז דא די אלע תחינות וואס פרויען זאגן, און בכלל אסאך בקשות, דעמאלט קען מען יא זאגן שבחו של מקום, נאר אין שמונה עשרה קען מען נישט מוסיף זיין שבח אחוץ די אנשי כנסת הגדולה, דער טעם איז איינפאך, ווייל די אנשי כנסת הגדולה האט דאך די גמרא דערמאנט עמהם כמה נביאים, זיי האבן דאך מתקן געווען די ברכות מיט די, מיט די כוונות וואס טוט זיך אפ למעלה בעולמות, און נאר דאס איז עס. דאמר ר' אלעזר, ר' אלעזר האט געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק מי ימלל גבורות השם ווער קען רעדן די שטארקייט פון אייבערשטן דער ישמיע וואס ער קען דערציילן כל תהלתו זיין גאנצן לויב למי נאה למלל גבורות השם צו וועמען איז שיין ער זאל רעדן די לויב פון אייבערשטן די שטארקייט פון אייבערשטן למי שיכול להשמיע כל תהלתו דער וואס ער קען זאגן די גאנצע לוי', און ס'איז נישט דא די מענטש וואס ס'זאל קענען אלעס זאגן, דעריבער מעגן מיר זאגן שמונה עשרה נאר דאס וואס די חכמים האבן מתקן געווען. אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדאי, צופיל, נעקר מן העולם, ווערט אויסגעריסן פון דער וועלט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, איוב האט געזאגט, היסופר לו, דארף ווערן דערציילט צו דעם אייבערשטן, כי אדבר, וואס איך טו רעדן. אם אמר איש, א מענטש זאגט עפעס, כי יבולע, אז די זאך זאל ווערן איינגעשלונגען דער אייבערשטער זאל נישט וויסן. טייטשט זיך אזוי דעם פסוק, היסופר לו, איך וועל דערציילן צו אים דעם שבח, כי אדבר, איך וועל רעדן צו אים דעם שבח, איז אם אמר איש אז דער מענטש וועט אזוי א טאן כי יבולע, קען דער מענטש ווערן איינגעשלינגען, קען ווי מען זאגט נעקר מן העולם. דרש רב יהודה, האט רב יהודה גע'דרשנ'ט, איש כפר גבוריא, דער מענטש וואס איז געווען אין דעם דארף וואס האט געהייסן כפר גבוריא, ואמרי לה און אנדערע זאגן איש כפר גבור חיל האט געהייסן די דארף, מאי דכתיב, וואס ס'שטייט אין פסוק, לך, צו דיר, דומיה, שווייגן תהלה, איז א לויב, סמא דכולא, דאס די בעסטע זאך פון אלעס, די בעסטע מעדעצין איז, משתוקא, שווייגן, מ'זאל נישט מוסיף זיין קיין רייד, נאר דאס וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען. כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט, אמרי במערבא, מען זאגט אין ארץ ישראל מילא בסלע, רעדן איז ווערט א סלע, גיט מען דיר א סלע פאר א ווארט, משתוקא בתרי, פאר שווייגן איז צוויי, דער מענטש זאל אויסקלייבן אנשטאט רעדן זאל ער שווייגן, אבער זען זעט מען דאך דא, רעדן האט אויכעט א סלע, נאר אמאל איז פארהאנען, מען דארף ניט שווייגן, נאר מען דארף רעדן, שווייגן האט מען צוויי סלעים, און פאר רעדן האט מען דאך ביי יעדן ווארט א סלע, מאכט דאך עס אויס מער. איך האב געזען דא אין א ספר האב איך געזען פון רבי'ן ר' העשל, דער ש"ך'ס רבי, טייטשט ער אזוי, מילא בסלע, ווען משה רבינו זאל געווען רעדן צו דעם שטיין, וואלט ער דאך נישט געווארן געשטראפט, משתוקא בתרי, וואלטן געשוויגן צוויי, אלדד ומידד, וואלטן זיי נישט מתנבא געווען אז משה מת. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, קראה על פה האט געליינט די מגילה אויסנווייניג, לא יצא וכו', פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייס איך מען טאר נישט ליינען די מגילה אויסנווייניג? אמר רבא האט רבא געזאגט, אתיא, איך לערן אפ זכירה זכירה, כתיב הכא דא עס שטייט אין מגילה והימים האלה נזכרים, די טעג זאלן ווערן געדענקט. וכתיב התם דארטן שטייט אין ענדע בשלח כתוב זאת זיכרון בספר שרייב דאס אריין אז זיכרון ספר מה להלן אזוי ווי דארטן נאר ביי וואס שטייט דארטן מחה אמחה כ'וועל אויסמעקן עמלק'ן איז בספר דארף מען עס שרייבן אין א ספר אף כאן אזוי אויך די מגילה איז די וממאי דהאי זכירה קריאה היא, ווער זאגט אז די זכירה דארט ביי עמלק'ן מיינט מען ליינען, דילמא עיון בעלמא, מען זאל נאר ווי מען זאגט דורכטראכטן די זאך, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך קען אזוי נישט זאגן דתניא מיר האבן געלערנט זכור ס'זאל נאר שטיין זכור זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול וואלט איך געקאנט זאגן בלב אז מען געדענקט אין הארץ איז שוין גענוג, כשהוא אומר ווען עס שטייט אבער לא תשכח הרי שכחת הלב אמור ווייס איך דאך שוין פון דעם לא תשכח אז מען זאל נישט פארגעסן אין הארץ, הא מה אני מקיים, זכור מיינט מען בפה, און אזוי שטייט דאך אין גמרא כי חיים הם למוצאיהם אז אויב מען טוט ארויסרעדן די ווערטער טוט מען די זאך געדענקען אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. אין דער משנה האמער געלערנט קראה תרגום לא יצא, פרעגט די גמרא היכי דמי ווי אזוי רעדט זיך, אילימא וועסטו וועלן זאגן דכתיבה מקרא אז ס'איז געווען געשריבן אויף לשון קודש וקרי לה תרגום און ער האט עס געליינט תרגום היינו על פה, ליינט ער דאך נישט דאס וואס איז געשריבן, הייסט דאך דאס קראה על פה, זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך, דכתיבה תרגום אז ס'איז געווען געשריבן תרגום, וקרי לה תרגום, און ער האט עס געליינט תרגום, דארט זאגן מיר לא יצא, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, דעמאלט ווען ער פארשטייט נישט די שפראך. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אבל קורין אותה, אבער מען קען ליינען די מגילה, מען מעג ליינען ללועזות, די וואס רעדן אנדערע שפראכן נישט לשון קודש, מעג מען עס ליינען צו זיי בלעז אויף זייער שפראך וכו'. פרעגט די גמרא, די משנה איז זיך דאך סותר, והא אמרת, אין דער אנפאנג פריער איז דאך געשטאנען אין דער משנה קראה בכל לשון, אויב מען האט געליינט אין יעדן שפראך לא יצא האט מען נישט יוצא געווען, דאס הייסט מען מוז עס ליינען אין לשון קודש, וואזשע זאגסטו דא אז מען קען עס ליינען ללועזות בלעז, מען קען ליינען די מגילה אין אנדערע שפראכן? ענטפערט די גמרא, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, רב ושמואל זאגן ביידע, דאס וואס שטייט אז מען קען ליינען בלעז מיט פרעמדע שפראכן, מיינט מען בלעז יווני אז ס'איז געשריבן אויף גרעכיש, און גרעכיש האט דעם זעלבן דין ווי לשון קודש. פרעגט די גמרא, היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך דא? אילימא וועסטו וועלן זאגן, דכתיבה אשורית, די מגילה איז געווען געשריבן אויף לשון קודש אזוי ווי אונזער מגילה איז געשריבן. וקרי לה יוונית, בשעת'ן ליינען טוט מען דאס איבערזעצן אויף גרעקיש, קומט דאך אויס אז ער ליינט נישט דאס וואס שטייט אין די מגילה, נאר ער טוט עס איבערזעצן היינו על פה, איז דאך דאס ליינט ער דאך עס פון אויסענווייניג, און מיר האבן דאך געלערנט אז אויב קראה על פה איז לא יצא. אמר רב אחא אמר רב אלעזר, האט רב אחא געזאגט פאר רב אלעזר'ן, מען מיינט שכתובה בלעז יוונית, אז ס'איז געשריבן גלייך איז עס געשריבן אויף יוונית, נישט ס'איז געשריבן אויף לשון קודש, נאר ס'איז גלייך געשריבן אויף יוונית, אבער. וועלכע אותיות איז געווען געשריבן איז שוין אין דעם דא א מחלוקת. ס'איז טאקע געשריבן אויף דער שפראך אויף יוונית, אבער נישט געווארן געשריבן מיט די אותיות יוונית, נאר די אותיות זענען פון לשון קודש. איך קען דאך שרייבן מיט לשון קודש אותיות און ס'זאל זיך ליינען אנדערע ווערטער. אזוי ברענגט אראפ דער תוספות יום טוב בשם שלטי גבורים. ואמר רב אחא אמר רב אלעזר, נאך האט רב אחא געזאגט פאר רב אלעזר'ן, מנין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב קל, פון וואנעט ווייס איך אז דער אייבישטער האט גערופן יעקב'ן מיט דעם נאמען קל, שנאמר שטייט אין פסוק ויקרא לו קל אלוקי ישראל, דאי סלקא דעתך אויב איך זאל טייטשן די ויקרא לו גייט ארויף אויף יעקב'ן למזבח קרא ליה יעקב קל אז יעקב האט עס גערופן צום מזבח אויב אזוי ויקרא לו יעקב מיבעי ליה דארף דאך שטיין ויקרא לו יעקב אלא נאר איך דארף אזוי אפטייטשן ויקרא לו ליעקב קל. מען האט גערופן צו יעקב'ן קל, ומי קראו קל, ווער האט אים אזוי גערופן? אלוקי ישראל. און תוספות איז דא מסביר, כאטש אנדערע ערטער ווערט דערמאנט ויקרא שמו השם ניסי, ויקרא לו השם שלום, און דארט גייט ארויף די ויקרא לו אויף יעקב'ן, נישט אויף דעם אייבערשטן, כאטש דאס גייט ארויף אויף דעם מענטש, נישט אויף דעם אייבערשטן, כאטש עס ווערט נישט דערמאנט דער נאמען פון מענטש, נאר דארטן איז דא א טעם, ווייל על שם הנס, על שם השלום וואס האט זיך זיי געטראפן, האט מען גערופן אזוי דעם מזבח, אבער דא אויף ווערט דאך נישט דערמאנט א מעשה וואס איך זאל זאגן צוליב דעם האט עס יעקב גערופן קל, איז אויב יעקב זאל עס געווען רופן, וואלט ער געדארפן ארויסזאגן בפירוש, דער רמב"ן זאגט דארטן אין חומש אז אין דעם איז דא זאגט ער א באהאלטענער סוד. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועט דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט קראה גיפטית, ער האט געליינט די מגילה מיט א שפראך גיפטית, אידזשיפט, עברית, עברית מיינט מען די שפראך וואס איז די אנדערע זייט פרת, ביי אברהם אבינו שטייט העברי זאגט דארט רש"י מעבר הנהר, עילמית, די שפראך פון עילם, מדית, פון מדי, יוונית, פון יוונית, גרעכיש, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, איז דאך א קשיא אויף רב ושמואל'ן וואס זיי האבן פריער געזאגט אז יוונית האט מען יא יוצא געווען. זאגט די גמרא, הא לא דמיא, דאס איז נישט גלייך, אלא להא, דער דין וואס רב און שמואל האבן געזאגט איז גלייך צו די סיפא פון דארטן, שטייט דארט אזוי, גיפטית לגיפטים, די וועלכע קאנען עגיפטיש האט מען פאר זיי געליינט די מגילה מיט זייער שפראך, עברית לעברים. עילמית לעילמית, לעילמים, יוונית ליוונים, יצא, האט מען יוצא געווען, דאס הייסט אזוי, דאס וואס דארט שטייט מען האט נישט יוצא געווען גיפטית, מיינט מען מען האט עס געליינט פאר אזעלכע מענטשן זיי קענען נישט די שפראך, רב און שמואל רעדן אז די מענטשן וואס ווייסן די שפראך יוונית פאר זיי איז גוט די מגילה אויף יוונית, פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב דו זאגסט עס רעדט זיך די מענטשן ווייסן די שפראך, רב ושמואל אמאי מוקמי לה למתניתין, בלעז יוונית, וואס זאגן זיי, אז דאס וואס שטייט אין די משנה ללועזות בלעז, מיינט מען בלעז יוונית, לוקמה בכל לעז איז דאך נישט בלויז לעז יוונית, יענע זאך איז דאך אזוי דער דין. אז וואס? אז אויב איך קען די שפראך איז גוט? אלא זאגט די גמרא מתניתין כברייתא, די משנה וואס שטייט קרא בכל לשון האט ער נישט יוצא געווען, איז ווי מען האט געלערנט די ברייתא אז גיפטית פאר מדי און מדית פאר גיפטים איז מען נישט יוצא, וכי איתמר דרב ושמואל בעלמא איתמר, דער דין פון רב ושמואל איז געווארן געלערנט ערגעץ אנדערש, רב ושמואל דאמרי תרוייהו לעז יווני לכל כשר, לעז יווני גוט פאר יעדן איינעם אפילו פאר דעם וואס פארשטייט נישט קיין גרעכיש, פרעגט די גמרא והא קתני דא האט מען דאך געלערנט יוונית ליוונית ליוונים אין לכולי עלמא לא, וויאזוי קענען זיי זאגן אז ס'איז גוט אפילו די וואס קענען ניט, ענטפערט די גמרא אינהו דאמור כרבי שמעון בן גמליאל, רב האלט ווי רבי שמעון בן גמליאל, דתנן מ'האט געלערנט רבי שמעון בן גמליאל אומר אף ספרים לא התירו שיכתבו, אפילו ספרים האט נישט מתיר געווען מען זאל שרייבן, אלא יוונית, דאס הייסט אז יוונית האט'ן זעלבן דין ווי לשון קודש, אזוי ווי ביי אשורית איז דאך דער דין אפילו מען פארשטייט נישט די שפראך איז גוט און אויך פרעגט די גמרא אויב דער טעם איז זיי האלטן ווי רבי שמעון בן גמליאל, ולימרו הלכה כרבי שמעון בן גמליאל זאלן זיי אזוי אויך זאגן, זאגט די גמרא אי אמרי הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, ווען זיי זאלן זאגן אז די הלכה איז ווי רבי שמעון בן גמליאל, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי שאר ספרים, אז די הלכה איז נאר ביי אנדערע ספרים, אבל מגילה דכתיב בה ככתבם, אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט גוט יוונית, קא משמע לן אז אפילו ביי מגילה האלט אויכעט רבי שמעון בן גמליאל אז יוונית האט דעם זעלבן דין ווי לשון קודש אפילו מ'פארשטייט נישט די שפראך. ברוך השם, מסכת מגילה, דף י"ח, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן הוה אמינא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט והלועז, דער וואס ער רעדט א אנדער שפראך, נישט לשון קודש, ששמע אשורית, ער האט געהערט ליינען די מגילה אויף לשון קודש, יצא, האט ער יוצא געווען וכו'. פרעגט די גמרא, פארוואס זאל ער יוצא זיין, והא לא ידע מאי קאמרי, ער פארשטייט דאך נישט וואס מען רעדט. ענטפערט די גמרא, מידי דהוה איז די זעלבע זאך, אנשים ועם הארץ, פרויען, עם הארצים, פארשטייען דאך אויך נישט די שפראך, דאך איז גוט, איז די זעלבע זאך פאר א אנדערשפראכיקן, איז דא אויך גוט לשון קודש. מתקיף לה רבינא, האט רבינא געפרעגט א קשיא, וואס? ער פרעגט א קשיא אי אויף דער מקשה, דער מקשה האט געפרעגט פארוואס איז מען יוצא דער וואס קען נישט לשון קודש, פארוואס איז מען יוצא, פארוואס האט פארוואס זאל מען נישט יוצא זיין, ווייל מען פארשטייט נישט די שפראך, פרעגט אויף דעם רבינא, אטו דען אנן מיר, האחשתרנים בני הרמכים, מי ידעינן? וואס פרעגסטו פונקט די לועזות ווען זיי הערן אשורית? אפילו מיר וואס מיר קענען לשון קודש, אבער די אפטייטש פון די ווערטער ווייסן מיר נישט. און די זעלבע זאך פרעגט ער אויף דעם תרצן אויכעט, וואס דארף דער תרצן פארענטפערן מידי דהוה אנשים ועם הארץ? כ'דארף נישט צוקומען צו נשים ועם הארץ, מיר אליין פארשטייען אויך נישט אנדערע ווערטער פון מגילה דאך איז מען יוצא, אלא מצוות קריאה און פרסומי ניסא, ס'איז א מצוה צו ליינען און מיט דעם וועט זיין מפרסם דעם נס, דעם אפילו מען ווייסט נישט דאס וואס מען הערט, נאר פרעגט מען זיך נאך און מען ווערט געוואויר וואס די נס איז געוועזן. הכא נמי דא אויכעט אזוי ווי ביי אונז. האחשתרנים בני הרמכים זענען מיר יוצא, איז אפילו דער וואס ער קאן גארנישט מיט לשון קודש, מצוות קריאה און פרסומי ניסא, ס'א מצוה צו ליינען און דער נס ווערט מפורסם. אין די משנה האט מען געלערנט קראה סירוגין יצא, אויב ער האט געליינט די מגילה נישט אינגאנצן מיט איינמאל, ער האט געליינט אביסל און מפסיק געווען, אפגערוהט זיך, נאך אביסל ער האט מפסיק געווען, איז דער דין ער האט יוצא געווען, לא הוו ידעי רבנן, די רבנן האבן נישט געוויסט, די תלמידים פון רבי'ן האבן נישט געוויסט, מאי סירוגין, וואס איז די טייטש פון דעם ווארט סירוגין? שמעוה האבן זיי געהערט לאמתא דבי רבי, צו דער דינסט פון רעבין, די דינסט פון רעבין האט יא געוויסט וואס איז סירוגין, ווי קומט עס די רבנן ווייסן נישט און זי ווייסט, נאר זי איז געוועזן ביי רעבין אין הויז, איז פון ער האט עס דארט געהערט האט זי געוויסט וואס עס הייסט סירוגין. דקאמרה להו לרבנן, זי האט געזאגט צו די רבנן, דהוו עיילי זיי זענען אריינגעגאנגען פסקי פסקי לבי רבי, דאס ווארט פסק איז די טייטש אפגעהאקט און אריינגעגאנגען ביסלעכווייז ביסלעכווייז צו רעבען האט זי צו זיי געזאגט עד מתי ביז ווען אתם נכנסים גייט איר אריין סירוגין סירוגין האבן זיי שוין יעצט געוויסט די רבנן אז וואס איז די טייטש סירוגין סירוגין מיינט מען ביסלעכווייז לא הוו ידעי רבנן, די רבנן האבן נישט געוואוסט מאי חלוגלוגות, דאס איז אזא ירק, די רבנן האבן נישט געוואוסט וועלכע ירק דאס איז. שמעוה זיי האבן געהערט לאמתא דבי רבי צו די דינסט פון רעבען, דאמרה ליה לההוא גברא, וואס די דינסט זאגט צו א מענטש, דהוה קא מבדר וואס האט אויסגעשפרייט פרפחיני, די ירק פרפחיני. איז און וואס פרפחיני איז האבן די רבנן געוואוסט? האט זי געזאגט צו דעם מענטש, עד מתי ביז ווען אתה מפזר טוסטו פונאנדערשפרייטן חלוגלוגך? איז האבן זיי שוין די רבנן פון דעם געוואוסט אז א וואס מיינט מען חלוגלוגות אז דאס מיינט מען פרפחיני. לא הוו ידעי רבנן, די רבנן האבן נישט געוויסט א פסוק אין משלי, מאי וואס איז דאס סלסלה ותרוממך, האבן זיי נישט געוויסט די טייטש פון דעם ווארט ווארט סלסלה, שמעוה האבן זיי געהערט לאמתא דבי רבי צו די דינסט פון רעבען. דהוות אמרה לההוא גברא, זי האט געזאגט צו דעם מענטש, דהוה מהפך במזייה, וואס דער מענטש האט, ווי מען זאגט, זיך געדרייט מיט די האר, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, עד מתי אתה מסלסל בשערך, ווי לאנג, ווי מען זאגט, טוסטו זיך פורקען מיט דיינע האר, האבן זיי שוין געוואוסט אז מסלסל איז פון דעם לשון מען טוט עס. זוכן און איבערדרייען, ווי דארט איז לשון בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה, און מסלסל איז אויך די זעלבע טייטש מען טוט עס ווי מען זאגט דרייען אהין און דרייען אהער. לא הוו ידעי רבנן, די רבנן האבן נישט געוואוסט מאי, וואס איז די טייטש השלך על השם, ווארף אויף דעם אייבערשטן יהבך, דיין פעקל. האבן די רבנן דאס נישט געוואוסט. אמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה געזאגט, זימנא חדא, איין מאל הוה אזילנא בין איך געגאנגען בהדי ההוא טייעא מיט א סוחר א טערק וקא דרינא טונא, כ'האב געטראגן א משא, ואמר לי, האט ער צו מיר געזאגט, שקול יהבך, נעם דיין פעקל, נעם דיין משא, ושדי און ווארף דאס אראפ אגמלאי אויף מיין קעמל. איז רבה בר בר חנה האט נישט געוויסט, און דער טייעא האט יא געוויסט. בשלמא די פריערדיגע, קען מען אפשר זוכן בדרך הפשוט אז די רבנן האבן נישט געוואוסט, נאר די דינסט פון רעבין איז די וואס איז געווארן דאך כסדר ביי רעבין, און האט יא געוואוסט ווי סשטייט דאך אויף אן ארט יפה שיחתן של עבדים מתורתן של בנים אז די שיכות פון די עבדים איז בעסער גאר פון דעם האב איך דא געזען א ווארט פון ר' משה לייב סאסובער. אין דעם היינטיגן שבת, די שבת מברכים חודש תמוז, האט דער רבי זאל זיין געזונט ביים פארברענגען האט ער ארומגערעדט דעם ענין, א מענטש דארף מאכן א כלי אין וואס ס'זאל חל זיין די ברכה פון אייבערשטן, ער דארף האבן בטחון, זיך פארלאזן אז דער אייבערשטער וועט אים געבן פרנסה, אבער ער דארף טון עפעס, ער אקערט, ער פארזייעט, נאכדעם דארף ער זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. איז דער ענין פון בטחון איז נישט ביי אלעמען גלייך, מען דערציילט אויף איינעם, געדענק נישט דעם נאמען וואס דער רבי האט דערמאנט, אז ער האט נישט געהאט אויף שבת איז ער צוגעגאנגען צו איינעם און ער האט אנגעקלאפט אין לאדן צו מען הערט צו מען הערט נישט איך דארף האבן אויף שבת, דאס איז געווען זיין השתדלות גענוג, ביי יוסף הצדיק טרעפט מען וואס ער האט געזאגט צו דעם שר המשקים אז דער שר המשקים זאל אים געדענקען, איז ער פאר דערפאר געווארן געשטראפט און מ'האט אים מוסיף געווען צוויי יאר, לכאורה וואס האט ער דא געטאן? מ'דארף דאך עפעס טאן השתדלות, נאר דער תירוץ איז, נישט אלע זענען גלייך, יוסף הצדיק איז געווען אין אזא בחינה וואס זיין בטחון דארף זיין אזוי גרויס און ער דארף נישט האבן קיין השתדלות, דאס איז שבת געווען ארומגערעדט באריכות, א גאנצע אריכות, שבת מברכים תמוז, רבי משה לייב סאסובער זאגט אזוי, די רבנן האבן נישט געוואוסט ווי ווייט גייט דער ענין פון בטחון זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, למשל איינער טראגט א פעקל, ס'איז אים זייער שווער צו טראגן די פעקל, פארלאזט ער זיך אז דער אייבערשטער וועט אים אונטערשיקן. אז איינער וועט פארן מיט א משא וועט ער אים בעטן ער זאל העלפן טראגן די משא, אדער אפשר דארף זיין די בטחון אזוי גרויס אז ער פארלאזט זיך אז ער וועט גארנישט נישט דארפן בעטן, נאר יענער וועט קומען און יענער וועט אים בעטן ער זאל אוועקלייגן די משא, דאס איז די טייטש, די רבנן האבן נישט געוויסט ווי ווייט גייט דאס השלך על השם יהבך, זאגט רבה בר בר חנה, און ס'איז געווען אמאל א מעשה וואס כ'האב געהאט בטחון, און כ'האב זיך אפילו נישט משתדל זיין געווען צו בעטן דעם טייעא ער זאל נעמען מיין פעקל, נאר ער האט צו מיר געזאגט, גיב דיין פעקל וועל איך עס טראגן. אז די בטחון דארף זיין אזוי גרויס. די זעלבע גמרא דא ראש השנה דף כ"ו. לא הוו ידעי רבנן, די רבנן האבן נישט געוואוסט מאי, וואס איז די טייטש וטאטאתיה? איך וועל עס אויסקערן במטאטא, מיט א בעזעם השמד, ביז ס'עט ווערן פארניכטעט. שמעוה, האבן זיי געהערט, לאמתא דבי רבי, די דינסט פון רבי'ן, דהוה אמרה לחברתה, זי האט געזאגט צו דער אנדערער, שקולי טאטיתא, נעם א בעזעם, וטאטי ביתא און קער אויס די שטוב, האבן זיי שוין יעצט געוויסט וואס מען מיינט מטאטא, מען מיינט א בעזעם, רש"י. תנא רבנן, די רבנן האבן געלערנט קראה סירוגין, מען האט געליינט די מגילה נישט מיט איין מאל נאר ביסלעכווייז, יוצא האט מען יוצא געווען סירוסין, סירוסין איז די טייטש, מען האט עס נישט געליינט מיטן סדר, נאר די שפעטערדיגע האט מען געליינט פריער, לא יוצא האט מען נישט יוצא געווען. רב מונא אומר משום רב יהודה, רב מונא זאגט אין נאמען פון רב יהודה'ן, אז דאס וואס מיר זאגן סירוגין האט מען יוצא געווען, נישט שטענדיג איז דער דין אז סירוגין האט מען יוצא געווען, אף בסירוגין אויכעט ווען מען טוט ליינען ביסלעכווייז, אם שהה, אויב די הפסק איז געווען אזוי גרויס, כדי לגמור את כולה, וואס אין דער צייט וואס כ'האט איבער געהאקט איז געווען צייט צו לערנען די גאנצע מגילה, איז דער דין חוזר לראש, מוז ער נאכאמאל אנהייבן פון אנפאנג מגילה. קומט אויס אזוי, לויט די רבנן וואס דער תנא קמא איז אה איז נישט שטענדיג דער דין אפילו ס'האט געדוירט אסאך צייט, דאך איז די דין יוצא, האבן מיר דאך געהאט שוין אזא דין ביי תקיעת שופר, אז רבי יוחנן זאגט שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, יוצא אז ס'איז נישט דא די דין פון שהה כדי לגמור את כולה. אבער רב מונא איז מחמיר, ער זאגט אז אויב ס'האט געדוירט צייט וואס מ'קען ענדיגן די מגילה, איז חוזר לראש. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, הלכה כרב מונא שאמר משום רב יהודה, די הלכה איז ווי ער, אז אויב די הפסק איז געווען אזוי גרויס, וואס אין דער צייט קען מען ענדיגן די מגילה, דארף ער נאכאמאל אנהייבן פון אנהייב. די דין וועט מען באלד זען. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געפרעגט רב יוספ'ן, כדי לגמור את כולה, צי מיינט מען אז זאל ענדיגן מהיכא דקאי לסיפא, אז די הפסק איז געווען אז ער קען ענדיגן מ'וועט געבן א משל, לאמיר זאגן אז דורכליינען די מגילה ביי דעם מענטש דויערט א האלבע שעה. און ער האט איבער געליינט צוויי דריטל פון מגילה, דארף נאך דויערן דאן די לעצטע דריטל צען מינוט, מיינט מען כדי לגמור את כולה אז די צען מינוט מהיכא דקאי לסיפא, אז די הפסק איז געוועזן צען מינוט, וואס אין די צען מינוט האט מען געקאנט ענדיגן וואס עס פעלט אים, איז חוזר לראש. או דילמא אדער מרישא לסיפא, איך קוק נישט ווי ער האלט, נאר איך קוק אז אויב די הפסק איז געווען פון א האלבע שעה, וואס אין א האלבע שעה קען מען דורכליינען די גאנצע מגילה, דעמאלט איז חוזר לראש, אבער אויב ס'איז נאר דא צייט ווי מען ס'איז די הפסק איז נאר געווען צען מינוט, דארף מען נישט איבער אנהייבן נאכאמאל. אמר ליה האט ער אים געזאגט, מ'מיינט מרישא לסיפא, דרייסיג מינוט די גאנצע מגילה, פארוואס דאם כן אויב איך וועל אנדערש זאגן, נתת דבריך לשיעורים, גיבסטו דאך דיינע זאכן צו שיעורים ביי דעם זעלבן מענטש, אויב ר'האט נאר געליינט די מגילה אין פינף מינוט און ר'האט געמאכט א הפסק, וועסטו זאגן וויפיל איז די הפסק דווקא אויב די הפסק איז געווען פֿינף און צוואַנציק מינוט, און אויב ער האט שוין געליינט פינף זעקסטל פון דער מגילה און ס'איז געבליבן נאר פינף מינוט, וועסטו דארט זאגן וויפיל די שיעור פון הפסק פינף מינוט, און מיר האבן א כלל, די חכמים גיבן נישט איך זאל דארפן מעסטן אומעדום דעם שיעור. אמר רבי אבא, אמר רבי ירמי' בר אבא, אמר רב. הלכה כרב מונא, די הלכה איז ווי רב מונא, אז אויב שהה כדי לגמור את כולו איז חוזר לראש. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אין הלכה כרב מונא, די הלכה איז נישט ווי רב מונא, נאר ביי מגילה די דין אפילו ס'איז געווען א גרויסע הפסק דאך איז גוט. בסורא מתנו הכי, אזוי האט מען געלערנט אין סורא אז רבי אבא האט געזאגט אין נאמען פון רבי ירמי' בר אבא פון רב אז הלכה כרב מונא, בפומבדיתא מתנו הכי, אין פומבדיתא האט מען אויך געלערנט די זעלבע זאך אז רב האלט הלכה כרב מונא, נאר מען האט נישט געלערנט אז רבי אבא אמר רבי ירמי' בר אבא זאגט עס, נאר מען האט געלערנט אמר רב כהנא אמר רב אז רב כהנא האט געזאגט אז רב זאגט הלכה כרב מונה. ושמואל אמר אין הלכה כרב מונא. האבן מיר דא צוויי מענטשן וואס די צוויי מענטשן זאגן אז רב האלט הלכה כרב מונא. רב ביבי מתני איפכא, רב ביבי לערנט פארקערט, נישט ווי מ'האט געלערנט אין סורא און נישט ווי מ'האט געלערנט אין פומבדיתא אז רב זאגט הלכה כרב מונה, נאר האט געלערנט פארקערט אז רב אמר אין הלכה כרב מונא ושמואל אמר הלכה כרב מונא איז לכאורה דארף דאך אויס קומען אז ס'איז מיר ווער איז גערעכט צי רב ביבי איז גערעכט צי אז ווי מען לערנט אין סורא און אין פומבדיתא ווייס מען דאך א כלל איינער קעגן צוויי דארף איך דאך גיין ווי ווער ווי צוויי. איז דארף איך דאך זאגן אז רב לערנט אז הלכה כרב מונא, יע? ווי מיר האבן דאך א כלל, דארט ווי עס קריגט זיך רב און שמואל ביי א איסור זאך, איז דאך די הלכה ווי רב, דארף דאך אויב אזוי אויסקומען אז די הלכה איז שהה כדי לגמור את כולו חוזר לראש, פארוואס ווער איז גערעכט ווייל זיי אין סורא און פומבדיתא זענען זיי רבים לגבי. רב ביבי, און און אויב איך דארף לערנען ווי סורא און פומבדיתא, אויב לערנט מען דאך סיי אין סורא און סיי אין פומבדיתא אז רב האלט הלכה כרב מונא. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף נישט אזוי, נקוט דרב ביבי בידך, דו דער עיקר זאלסטו אננעמען ווי רב ביבי לערנט, רב ביבי איז גערעכט. ווייל אין אמת'ן, מיר האבן דאך שטענדיג א כלל, דארט וואו ס'איז א מחלוקת פון יחיד ורבים, איז דאך שטענדיג הלכה כרבים. דא, הא, מיט וועמען קריגט זיך רב מונא? רב מונא זאגט שהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. אבער די רבנן זאגן דאך. שטענדיג איז דער דין סירוגין האט מען יוצא געווען, דארף איך דאך פשטות זאגן ב ב איך גייט די הלכה ב ב יא, ווי די רבנן. איי ווי קומט עס אז איינער פסק'נט אז די הלכה איז ווי רב מונא? איז דשמואל הוא דחייש ליחידאה, ווייל שמואל איז דער מענטש וואס ער לערנט אז דארט ווי א יחיד איז מחמיר פסק'נט ער לחומרא ווי די יחיד, דעריבער דארף איך לערנען. אז שמואל לערנט הלכה כרב מונא, ווייל אויב איך זאל זאגן שמואל לערנט אין הלכה כרב מונא, קומט דאך אויס אז שמואל רעכנט זיך נישט מיט דעם יחיד לחומרא, און מיר ווייסן דאך א כלל אז שמואל רעכנט זיך אויך רעכנט זיך יא מיט דעם יחיד לחומרא, דעריבער דארף איך זאגן אז וואס לייגט זיך בעסער אויפן געדאנק אז שמואל לערנט אז די הלכה איז ווי רב מונא, אויב אזוי אז שמואל לערנט אז די הלכה איז ווי רב מונא און רב לערנט אין הלכה כרב מונא איז דאך א כלל רב ושמואל איז אויב הלכה כרב באיסורא ושמואל נאר בדינא וועט מען טאקע פסק'ענען אז וואס אפילו שהה כדי לגמור את כולה איז אויך די דין ער האט יוצא געווען. ווי זעען מיר אז שמואל רעכנט זיך מיט א יחיד? דתנן מיר האבן געלערנט שומרת יבם, דאס ווארט שומרת איז די טייטש מען טוט ווארטן פאר דעם יבם, דער דין איז אז ס'איז דא עטליכע ברידער, לאמיר געבן דעם משל מיט צוויי ברידער, אויב ס'איז דא צוויי ברידער, איינער פון זיי ס'זאל נישט פאסירן איז געשטארבן אן קינדער, קען די פרוי נישט חתונה האבן, דער ברודער וואס איז געבליבן לעבן דארף ער אדער מייבם זיין אדער נעמען איר פאר א פרוי, אדער ער דארף איר געבן חליצה, און ווי וועט זיין די שומרת יבם ווארט אויף אים. טאר נישט דער ברודער גיין מקדש זיין די שוועסטער? פארוואס טאר ער נישט מקדש זיין די שוועסטער? ווייל אויב ווייל די איז דאך צו אים צוגעבינדן די יבמה, און ביי איין ברודער איז געבליבן, ווארט זי דאך די די יבמה אויף וועמען ווארט נאר אויף אים, האלטן אלע יש זיקה אז זי איז צוגעבינדן צו אים און ער גייט ער איז מקדש די שוועסטער איז גלייך גלייך אביסל צו אחות אשתו, און אויב ער איז געגאנגען ער האט מקדש געווען די קידושין זענען חל נאר ער טאר נישט מיט איר חתונה האבן, ווי איז אבער אז ס'איז געוועזן ס'איז געבליבן ס'איז געפאלן ליבום נישט פאר איין ברודער נאר ס'איז געווען מערערע ברידער, דריי ברידער צו פיר צו פינף איז זי דאך נישט זקוק פונקט צו דעם, די מצוה איז דאך מצוה בגדול ליבם, איז געגאנגען א צווייטער ברידער און ער האט מקדש געווען די שוועסטער, שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, דער ברידער האט מקדש געווען די שוועסטער, איז די רבנן לערנען. ווייל ס'איז דאך דא עטליכע ברידער, און די יבמה איז דאך נישט צוגעבינדן פונקט צו אים, מעג ער מיט איר חתונה האבן נאך איידער מ'איז מייבם די יבמה, נאך איידער מ'גיט די חליצה, ווייל אויב ס'איז דא מערער ווי איינער פון די ברידער, דעמאלט זאגן מיר אין זיקה אז ס'איז נישט צוגעבינדן, ווייל איך ווייס דאך נישט צו וועמען זי ווארט. אבער משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, אין נאמען פון רבי יהודה בן בתירא האט מען געזאגט, אומרים לו, מען זאגט צו דעם וואס האט מקדש געווען די שוועסטער, המתן, ווארט, זאלסט איר נישט, נאך קידושין קיין חופה נאך נישט געווען, נישט גיין מיט איר אין די חופה, עד שיעשה אחיך הגדול מעשה. ביז דיין גרויסער ברודער אויף וועם עס איז די מצוה וועט טון, וועט אדער געבן חליצה אדער וועט ער מייבם זיין, ווייל ער לערנט רבי יהודה בן בתירא יש זיקה אפילו בתרי, און מיט וועם קריגט זיך רבי יהודה בן בשערא? מיט די רבנן, דארף דאך אויסקומען אז די הלכה איז אזוי ווי די חכמים, אמר שמואל האט שמואל געזאגט הלכה כרבי יהודה בן בתירא. די הלכה איז ווי רבי יהודה בן בתירא, אז איך בין מחמיר אז איך זאג צו אים המתן, זע איך דאך פון דעם אז ווער איז דער מענטש וואס ער האט מורא פאר דעם יחיד, ער איז מחמיר ווי א יחיד, דאס איז שמואל, דעריבער לייגט זיך אויפן געדאנק אז ווער האט גע'פסק'נט דעם דין ווי ר' מונא, וואס ר' מונא איז אויך א יחיד, אז שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, ווער האט דאס געפסקנט? אויך שמואל, ווייל שמואל איז א חייש ליחידאה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, השמיט בה סופר אותיות, דער סופר ווען ער האט געשריבן די מגילה האט ער איבערגעשפרינגען אותיות. או פסוקים אדער ס'פעלט אין די מגילה פסוקים, וקראן הקורא, דער וואס ליינט די מגילה האט דאס געליינט, וויאזוי האט ער דאס געליינט? ער האט דאס געליינט אויס בעל פה, כמתורגמן המתרגם, אזוי ווי דער מתרגם טוט ליינען, וואס גייט ער דא געבן א משל כמתורגמן המתרגם, תורה שבכתב. איז דאך דא א דין, דארף מען דווקא לערנען בכתב, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, אבער תורה שבעל פה טאר מען נישט ליינען בכתב, מען האט מתיר געווען די רבי'ס צייט צו שרייבן די משניות נאכהער די גמרא, איז ווייל מען האט געזען די דורות ווערן אפגעשוואכט, איז משום עת לעשות, איז דער מתרגם וועלכער האט מתרגם געווען די זאכן, ער האט געטון אפטייטשן די למודים פון תורה שבעל פה וואס מען לערנט אפ פון תורה שבכתב, האט דאס נישט געטארט אפשרייבן, דאס האט ער געמוזט מתרגם זיין בעל פה, איז אויך דא דער פסוק וואס עס פעלט אין דער מגילה האט דער בעל קורא דאס געזאגט בעל פה, יצא האט ער יוצא געווען. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז ס'פעלט עפעס אין די מגילה און מ'ליינט עס על פה, איז גוט, מיר האבן געלערנט היו בה ס'געווען אין די מגילה אותיות מטושטשות, די אותיות זענען געווען ווי מ'זאגט פארפלעקט, מ'קען עס נישט ליינען, או אדער מקורעות. ס'איז געווען ערטער וואו דער פארמעט איז געווען איינגעריסן, איז אויב דער פארמעט איז געווען איינגעריסן איז דאך אויך געווען איינגעריסן די אותיות, איז דער דין אזוי, אם רשומן ניכר, אויב ס'איז געבליבן א צייכן פון די אותיות, כשרה, איז כשר, ואם לאו, און אויב נישט, פסולה, איז פסול. זע איך דאך אז ס'מוז זיין געשריבן די גאנצע מגילה, וואס האסטו פריער געזאגט אז אפילו עס פעלט עפעס איז אויכעט גוט? זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא בכולה הא במקצתה, אויב עס פעלט אביסל א פסוק צוויי, דעמאלט איז אויב דער בעל קורא האט עס געליינט על פה איז גוט, דאס איז זיכער אז מען מוז די גאנצע מגילה הערן, אויב מען האט פארפעלט איין ווארט פון דער מגילה איז מען נישט יוצא, און ס'איז נישט גענוג שפעטער צו ליינען דעם איין ווארט, ווייל דעמאלט וועט דאך עס אויסקומען למפרע. נאר ווי וועט זיין געשריבן אין מגילה, אפילו עס פעלט עפעס איז אויך גוט, ווי איז אבער בכולה טויג נישט, וואס איז די טייטש בכולה? אז אויב די גאנצע זאך פעלט איז דאך גארנישט נישט דא, נאר בכולה מיינט מען א רוב, אזוי עס שטייט דאך דא היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות. אם רשומן ניכר כשרה ואם לאו פסולה ווייזט דאך אויס אז ס'איז ווי מ'זאגט ס'איז דא א מגילה פאר מיר, איז דאס וואס שטייט דא א כולה מיינט מען אז א רוב איז געווען נישט גוט צו די אותיות איז גוט, ס'איז אין דעם דא א מחלוקת ווי וועט זיין מחצה ומחצה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. השמיט בה הקורא פסוק אחד, בשעת ער האט געליינט די מגילה האט ער פארפעלט איין פסוק, לא יאמר זאל ער נישט זאגן, איך האלט דאך שוין יעצט ווייטער, אקרא את כולה, איך וועל ליינען די מגילה, ואחר כך אקרא אותו פסוק, נאכדעם דאס וואס כ'האב פארפעלט וועל איך צוליינען, זאל ער אזוי נישט זאגן. ווייל אויב ער וועט אזוי א טון איז דאך דאס למפרע אלא נאר, קורא מאותו פסוק ואילך, ער ליינט פון דעם פסוק און ווייטער. נאך א דין שטייט נכנס לבית הכנסת, איינער גייט אריין אין שול ומצא ציבור, ער האט דארט געפונען א ציבור שקראו חציה, זיי האבן שוין געליינט א האלבע מגילה, לא יאמר זאל ער נישט זאגן, אקרא חציה עם הציבור, איך וועל ליינען די אנדערע העלפט מיט דעם ציבור, ואחר כך אקרא חציה, נאכדעם וועל איך ליינען די ערשטע העלפט, זאל ער אזוי נישט זאגן, אלא נאר קורא אותה ער ליינט עס מתחילתה ועד סופה. וואס איז דער חידוש פון דעם דין? וואס איז דאס אנדערש פון דעם פריערדיגן דין? נאר ס'איז דאך א גרויסער חילוק. מיר מאכן די ברכה אויף מגילה ליינען על מקרא מגילה, די מצוה איז דעם ליינען, איי מיר ליינען דאך ניט, מיר הערן, נאר שומע כעונה, דער וואס ער הערט איז גלייך ווי ער אליין ליינט. האבן מיר דאך שוין גערעדט ביי פרויען איז דא א שאלה וואס פאר א ברכה זיי מאכן ס'איז דא א מחלוקת ווייל אנדערע זאגן פרויען איז נישט דא א חיוב אויף זיי זאלן ליינען נאר ביי זיי איז א חיוב צו הערן אויב ווידער דער עיקר חיוב איז דער ליינען קען איך לערנען פשט אז דער עיקר קפידא איז דער וואס ליינט די מגילה דער זאל ליינען די מגילה כסדרה. דער ליינער זאל נישט זיין למפרע, למשל, דער וועלכער ליינט די מגילה האט געליינט, נאר האט אינמיטן פארפעלט א פסוק צו א קאפיטל, נאכער גייט ער משלים זיין, זאגן מיר ער קען נישט, פארוואס? ווייל דאס איז למפרע. ווי וועט אבער זיין דער וועלכער ליינט האט געליינט כסדרן, נאר דער חסרון איז אין דעם הערער, למשל, וואס איז דער צווייטער דין? דער צווייטער דין איז דאך אזוי, ער גייט אריין אין שול און ער זעט אין שול, מ'האלט ביי די אנדערע העלפט פון ליינען די מגילה, האט דער מענטש געהערט די אנדערע העלפט ליינען די מגילה, אבער דער מענטש וועלכער האט געליינט, דער האט דאך יוצא געווען מיט דעם, וואלט איך געוואלט מיינען, ווייל אזוי ווי ביי יענעם מענטש איז דאך דער וואס ליינט, ביי די אנדערע מענטשן וואס האבן געהערט פון אנהייב איז גוט, זאל עס לגבי דעם מענטש וואס ער קומט יעצט אריין, זאל עס אויך גוט זיין, אז נאכער ער וועט הערן די ערשטע האלבע העלפט זאל גוט זיין, זאגט נאר די גמרא ניין, אפילו אין דעם פאל וואס דער כסדרן איז נישט קיין חסרון ביי דעם ליינער, נאר דער כסדרן איז א חסרון ביי דעם הערער, איז אויך נישט גוט, אדער ער וויל מיר דא דערציילן, ווייל איך זאג ער איז נישט יוצא, מוז ער דאך ליינען פאר זיך די גאנצע מגילה ביחידות. איך וואלט געוואלט מיינען אז מכח דעם דין כדי ער זאל הערן כאטש א האלבע מגילה בציבור זאל איך זאגן אז מ'וועט דא אים יוצא זיין דאס ער זאל אוועקשטויסן דעם למפרע. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מתנמנם יצא, ער האט געליינט די מגילה און אינמיטן האט ער איינגעדרימלט, ניט אנטשלאפן געווארן, איינגעדרימלט, יצא, האט ער יוצא געווען וכו'. פרעגט די גמרא היכי דמי מתנמנם, וואס מיינט מען דאס מתנמנם? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, נים ולא נים, ער דרימלט און ער דרימלט נישט, תיר ולא תיר, ער איז אויף און ער איז נישט אויף, דקרו ליה, מען רופט אים, ועני, טוט ער ענטפערן, ולא ידע לאהדורי סברא, א זאך וואס מען דארף אין דעם אריינטראכטן, דיע זאך ווייסט ער נישט צו ענטפערן. וכי מדכרו ליה, אז מען טוט אים דערמאנען, מדכר, טוט ער דערמאנען. דער רשב"ם זאגט א משל אויף דעם, אז מען פרעגט אים, ווי האסטו אוועקגעלייגט דיע זאך? קען ער זיך נישט דערמאנען, ער דארף זיך אריינטראכטן אין דעם. אבער מען פרעגט אים, האסטו עס אוועקגעלייגט אויף דעם און דעם ארט? דעמאלט, ער דארף זיך נישט טראכטן זוכן, דעמאלט קען ער וויסן צו ענטפערן ווי ער האט עס אוועקגעלייגט. דאס רופט זיך אן נים ולא נים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, היה כותבה, ער האט געשריבן די מגילה, דורשה, ער האט גע'דרש'נט די מגילה, די מדרש פון דער מגילה געלערנט. ומגיהה, אדער האט מגיה געווען צו ס'איז גוט געשריבן? אם כיוון ליבו יצא, אויב ער האט געהאט כוונה יוצא צו זיין די מצוה קריאת מגילה האט ער יוצא געווען. פרעגט די גמרא היכי דמי ווי אזוי רעדט זיך דא? אי דקא מסדר פסוקא פסוקא, אז ער האט געזאגט פסוקים ווייז וכתב לה, און נאכדעם האט ער דאס אויך געשריבן. זאגן מיר, ווייל ער האט פריער געליינט דעם פסוק איידער ער שרייבט, האט ער יוצא געווען, כי כיוון לבו מאי הוי, ער האט געטראכט יוצא צו זיין וואס איז דאס, על פה הוא, ווען ער האט געליינט דעם פסוק האט ער דאך נאך נישט געשריבן, ער האט דאך פריער געליינט און נאכדעם האט ער געשריבן. אלא וועסטו וועלן זאגן דכתב פסוקא פסוקא, פריער האט ער געשריבן דעם פסוק וקרי ליה, נאכדעם האט ער עס געליינט, אפילו אין אזיין פאל ווען ער ליינט נאך פון דעם געשריבענעם, אבער בשעת זיין ליינען, ווען ער הייבט אן צו ליינען אין אנפאנג, איז דאך א רוב פון דער מגילה נאכנישט דא, מי יצא, האט ער דען יוצא געווען, דאך האמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלכה כדברי האומר כולה. די הלכה איז אז מען דארף ליינען די גאנצע מגילה, ס'איז דא אנדערע, ווייטער אין די משנה איז דא א מחלוקת, אנדערע זאגן מען זאל אנהויבן צו ליינען די מגילה פון איש יהודי אדער פון אחר הדברים האלה, און די הלכה איז אז מען דארף ליינען די גאנצע מגילה, ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי, אפילו דער וואס ער זאגט אז מען דארף נישט ליינען די גאנצע מגילה נאר פון איש יהודי, אבער צריכה שתהא כתובה כולה, ווען ער גייט ליינען פון איש יהודי איז נישט גענוג וואס איז געשריבן די מגילה פון איש יהודי, די גאנצע מגילה מוז זיין געשריבן, נאר ער זאגט מען מוז נישט ליינען אינגאנצן, מיר ווילן עס ווייטער האבן, זעה איך דאך אז מען מוז ליינען פון א גאנצע מגילה, אלא זאגט די גמרא, דאס וואס שטייט כותבה מיינט מען אזוי, דמנחה מגילה קמיה, פאר אים איז געליגן א גאנצע מגילה, א געשריבענע, וקרי לה מינה פסוקא פסוקא, און פון דער מגילה וואס איז געווען אינגאנצן געשריבן האט ער געליינט פסוקים, וכתב לה, און ער האט געשריבן, זאגן מיר אם כיוון ליבו יצא. איז דער חידוש איז, כאטש ער טוט דאך מפסיק זיין אינמיטן מיט דעם שרייבן, נאר מיר האבן דאך געלערנט אז אויב ס'איז סירוגין איז יוצא די הפסק שאדט נישט. זאגט די גמרא, זעט דאך אויס פון דעם אויך אז כ'קען דאך נישט אנדערש איינלערנען די משנה נאר עס רעדט זיך אז ס'איז געליגן פאר אים א מגילה, לימא וויל מען זאגן מסייע לרבה בר בר חנה, ס'איז אין א ראיה צו רבה בר בר חנה, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן. רבה בר בר חנה האט געזאגט פאר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת, מ'טאר ניט שרייבן אפילו איין אות שלא מן הכתב, אויסנווייניג שרייבן טאר מען ניט, נאר מען דארף זיך נאכקוקן פון א צווייטע ספר. איז דאך אוי איז דאך ווען איך זע אז אונזער משנה קען איך דאך נישט איינלערנען נאר אין אזא איין וועג, דאס וואס שטייט אין דער משנה יוצא מוז איך דאך איינלערנען ער איז מעתיק פון א כתב, הייסט עס אז מען דארף. האבן פאר זיך א געשריבענע כתב פון דעם זאל מען איבערשרייבן, איז דאך א ראיה פון דעם צו רבה בר בר חנה, זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה. דילמא דאתרמי ליה אתרמויי, קען זיין ס'האט זיך פונקט געטראפן, אין אמת'ן מעג מען שרייבן אפילו איך בין נישט מעתיק פון כתב. נאר אונזער משנה רעדט זיך אין דעם פאל ווען ער האט געשריבן ער האט מעתיק געווען פון א צווייטע כתב און ער האט בשעת מעשה געליינט די מגילה, דארט זאגן מיר אם כיוון ליבו יוצא, אבער אין אמת'ן דארף מען ניט שרייבן מעתיק זיין מתוך הכתב. געלערנט, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה האט געזאגט פאר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב, מען טאר ניט שרייבן אפילו אות אחת שלא מן הכתב, מען דארף אריינקוקן אין כתב און פון דעם איבערשרייבן. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, האמיר געלערנט, אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט, מעשה ברבי מאיר, א מעשה מיט רבי מאיר'ן, שהלך לעבר שנה בעסיא, ער איז געגאנגען מעבר זיין די יאר אין אזיע, צו א שטאט, צו א לאנד, ס'איז געווען גזירות אז מען האט נישט געלאזט מעבר זיין די די יאר אין ירושלים, לכתחילה שטייט דאך כי מציון תצא תורה, עיבור שנה דארף זיין אין ארץ ישראל, ולא היה שם מגילה, ס'איז דארט נישט געווען קיין מגילה, וכתבה מליבו, האט ר' מאיר געשריבן די מגילה פון זיין הארץ וקראה און האט עס געליינט, זע איך דאך פון דעם אויך אז אפילו שלא מן הכתב קען מען אויך ליינען די שרייבן די מגילה, איז דאך א קשיא אויף רבה בר בר חנה, וואס רבה בר בר חנה האט געזאגט, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב, אז ווען איך שרייב א מגילה מוז איך זיך נאכקוקן. אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, שאני רבי מאיר, רבי מאיר איז עפעס אנדערש, דמיקיים ביה ער האט מקיים געווען ביי אים איז געווארן מקויים ועפעפיך עפעפיך מיינט מען דיינע די די די די אפעל פון אויג ווערט אנגערופן עפעף יישירו זאלן זיך גלייכן אויס נגדך אנטקעגן דיר זאלן שטענדיג ווי מען זאגט קוקן אין די תורה. דאס הייסט ר' מאיר איז געווען בקי האט ער געמעגט אזוי שרייבן אפילו זאל זיך נישט נאכקוקן אמר ליה רמי בר חמא לרבי ירמיה מדפתי מאי וואס איז די טייטש ועפעפיך יישירו נגדך וואס מיינט מען דאס אמר ליה האט ער אים געזאגט אלו דברי תורה דאס מיינט מען די רייד פון די תורה דכתיב בהו וואס שטייט ביי זיי התעיף דו וועסט אוועקבליקן עיניך דיינע אויגן בו אין אים ואיננו דאס נישט דא איז ואפילו הכי מיושרין הן אצל ר' מאיר דאך איז ר' מאיר'ן איז געווען קלאר דברי תורה קומט אויס יעצט פון די גמרא אז דער מענטש וועלכער איז בקי מעג שרייבן אפילו ער וועט זיך נישט נאכקוקן פון א צווייטע זאך, דערציילט די גמרא א מעשה, רב חיסדא אשכחיה לרב חננאל, רב חיסדא האט געטראפן צו רב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב, ער האט געשריבן ספרים שלא מן הכתב, אויסנווייניג. אמר ליה, האט רב חיסדא געזאגט צו רב חננאל, ראויה כל התורה כולה ליכתב על פיך, דו קענסט טאקע שרייבן די גאנצע תורה על פה, דו ביסט בקי אין דער גאנצער תורה, דו וועסט נישט מאכן קיין טעות, אלא אבער, כך אמרו חכמים, די חכמים האבן דאך געזאגט, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב, מען טאר גארניט שרייבן שלא מן הכתב. פרעגט די גמרא, מדקאמר אז רב חיסדא האט געזאגט צו רב חננאל, כל התורה כולה, די גאנצע תורה ראויה שתיכתב על פיך, מען קאן נישט שרייבן פון דיר אויסנווייניג, מכלל קומט דאך אויס דמיושרין אצלו אז רב חננאל איז געווען קלאר אין די תורה. אויב איז דאך געווען קלאר אין דער תורה, פארוואס זשע מוז ער ליינען? פארוואס מוז ער שרייבן דווקא זיך נאכקוקן אויף דעם געשריבענעם והא ר' מאיר כתב? ר' מאיר האט דאך געשריבן אפילו שלא מן הכתב, האבן מיר דאך געענטפערט פארוואס, ווייל ער האט געקאנט, דא האט דאך ר' חננאל אויכעט געקאנט. ענטפערט די גמרא, שעת הדחק שאני קאנען אליין איז נישט גענוג, נישט אלעס וואס מען קען דארף מען טון, אפילו ער קען אויסענווייניג דארף מען זיך נאכקוקן, נאר אויב עס קומט צו שעת הדחק און מען קען, דעמאלט מעג מען שרייבן שלא מן הכתב. דערציילט די גמרא, אביי שרא אביי האט מתיר געווען לדבי בר חבו, בר חבו דאס איז געוועזן א סופרים, די גמרא אין אלו מציאות דערמאנט אז מען האט געפינען תפילין, זאל א מענטש ביי זיך פארצייכענען די סימנים פון די תפילין, און ער מעג גלייך פארקויפן די תפילין. און נאכער דער מענטש וועט געבן די סימנים וועט ער אים געבן די געלט. ווי איז אבער אז מען געפינט ספרים, און די אמאליגע ספרים זענען דאך געווען געמאכט ווי א ספר תורה בגלילה, זאל ער זיי נישט פארקויפן, נאר ער זאל זיי גולל זיין איינמאל אין דרייסיג טאג, צי אנדערע זאגן פרעגט די גמרא וואס איז די חילוק פון ספרים ביז תפילין, זאגט דאך די גמרא, ספרים צו קריגן איז זייער שווער, מען שטעלט זיך פאר אז מען דארף אפשרייבן א ספר, א ס' משניות מען דארף אנשרייבן, צי דאך עס איז א ספר תורה אנשרייבן, דעריבער זאגט מען זאל ער עס האלטן, ער וועט עס פארקויפן, דער דער פארלוירער מיט די געלט וועט נישט אזוי לייכט קריגן, אבער תפילין, זאגט דאך די גמרא בי בר חבו משכח שכיחי, תפילין קריגט מען יעדן צייט, האט ער זיי מתיר געווען, למיכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב. אז זיי דארפן זיך נישט נאכקוקן, זיי קענען שרייבן אפילו נישט מן הכתב. כמאן, ווי ווער איז דאס? כהאי תנא ווי דער תנא, דתניא מיר האבן געלערנט, רב ירמי' אומר משום רבינו, רב ירמי' זאגט אין נאמען פון רעבין, תפילין און מזוזות נכתבות שלא מן הכתב. תפילין און מזוזות, ווען דער סופר שרייבט מוז ער זיך נישט נאכקוקן, אבער דאס דארף מען נישט האבן קיין טעות, דאס וואס מען דארף קוקן מן הכתב מיינט מען נישט ער מוז דווקא קוקן אין ספר תורה, ער קען אריינקוקן אין חומש איז אויכעט גוט. נאך א זאך, ואין צריכות שירטוט, מען דארף נישט מאכן קיין ליניעס, קיין ליינס.

ווערט געשריבן, מען דארף זיך נישט נאכקוקן פון עפעס אנדערש, מאי טעמא, וואס איז אנדערש תפילין און מזוזות פון אנדערע זאכן, מיגרס גריסין, ווייל אלע קענען דאך דאס אויסנווייניג, און אז איין זאך וואס אלע מענטשן קענען אויסנווייניג דארף מען נישט נאכקוקן זיי. אין דער משנה האט מען געלערנט היתה כתובה, אז די מגילה איז געווען געשריבן אויסגערעכנט זאכן וואס איז נישט כדין,

און ס'ווערט דערמאנט ביי מעשר בהמה ווערט דערמאנט אז מ'האט אריינגענומען אלע אין דער סטאדע און זענען ארויסגעגאנגען איינציגווייז, מ'האט געציילט איינס צוויי, און די צענטע האט ער כל אשר יעבור תחת השבט סוקרו בסיקרא, דאס איז רויט, סקרתא שמו, קומוס, דאס הייסט קומא, קנקנתום, חרתא דאושכפי, דאס איז די פעינט מיט וואס די שוסטער מאכן שווארץ די שיך. תוספות לערנט אז קנקנתום איז ווידריאל, ווידריאל, איר ווייסט דאס ווערט גענוצט ווען מען טוט אויסארבעטן די פעל, דאס איז אזא פליסיגקייט ווען מען האלט מען גיסט דאס ארויף אויף האלץ מאכט עס א לאך, אויף מעטאל מאכט עס א לאך, מען האלט דאס נאר אין גלעזערנע כלים האלט מען דאס, דוכט זיך אויף פויליש הייסט עס וויטריאל, און תוספות דערמאנט עס אויך מיט דעם לשון וויטריאל, חס ושלום אויב א מענטש כאפט עס ארויף אויף די אויגן ווערט ער בלינד. יעצט ווערט דערמאנט אין דער משנה אז מען האט געשריבן אויף נייר און אויף דיפתרא טויג נישט, וואס איז דאס דיפתרא? מיינט מען דמליח, די פעל איז געווארן אויסגעארבעט מיט זאלץ וקמיח מיט מעל ולא עפיץ, אבער מען האט עס נישט אויסגעארבעט מיט עפצא. נייר מיינט מען מחקא וואס עס ווערט געמאכט פון גראז, מיט דעם מען טוט צורייבן גראז, און נאכהער מיט קליי טוט מען עס צוזאמענקלעבן, פון וואס מיינט איר מאכט מען היינט פאפיר איז דאך אויך די זעלבע זאך מען צומאלט די האלץ מען צוגיסט עס און מען טוט אין דעם אריין אין דעם פליסיגקייט א זאך וואס די זאך איז קלעבעדיג נאכער מאכט מען די פארעם עד שתהא כתובה אשורית

כתיב הכא דא מגילה שטייט ותכתוב אסתר המלכה וכתיב התם און דארטן שטייט ויאמר להם ברוך ברוך האט צו זיי געזאגט מפיו יקרא אלי פון זיין מויל האט ער געליינט צו מיר את כל הדברים האלה די אלע ווערטער רשי דערמאנט דאס אין די ערשטן פסוק פון איכה, די די מגילה וואס מען האט פארברענט על האח, ער האט געשריבן ברוך די מגילת איכה, און ער האט עס איבערגעליינט פאר דעם חורבן נאך וואס ירמי' האט פאראויסגעזען וואס ס'וועט זיין, איז האט מען אים האט מען אים געפרעגט וואנען האסטו דאס, האט ער געזאגט ירמי' האט עס צו מיר געליינט די ווערטער, ואני כותב און איך האב געשריבן על הספר בדיו איז אזוי ווי דארטן על הספר מיינט מען דאך אויף פארמעט און בדיו מיינט מען מיט טינט, איז דא ביי אסתר וואו שטייט ותכתב אסתר מיינט מען אויך אז ס'איז געווארן געשריבן אויף די מגילה דארף זיין געשריבן אויף פארמעט און עס דארף זיין געשריבן בדיו. רשי.